מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף מ ד עמוד א'. לאמיר נעמען די לעצטע צוויי שורות דף מ ג עמוד ב'. אבער לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. די משנה זאגט אונז אזוי. נאכדעם וואס די כהן האט שוין געמאכט דא די שחיטה, ער האט מקבל געווען דאס בלוט פון זיין פר, געבט מען איבער דעם בלוט פאר'ן כהן וואס שטייט על הרובד הרביעי שבהיכל. דאס הייסט אזוי, די בלוט גיי איך נישט יעצט גלייך נוצן, איך גיי נישט יעצט גיין שפריצן פון דעם בלוט, נאר וואס, ערשט גיי איך מאכן דעם קטורת לפני ולפנים. וואס די עצה? די בלוט וועט דאך ווערן פארגליווערט, זאגט מיר די משנה אז מען נעמט דעם בלוט, מען געבט עס איבער פאר א כהן וואס ער איז געשטאנען על הרובד הרביעי שבהיכל. דאס מיינט פשוט פשט צו זאגן, ס'איז דא געווען טיילס, די שורות פון טיילס, אויפן פערדע שורה פון טיילס, ווען מען קומט אריין אינעם היכל. און אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט איין מינוט, ווי קען דאס זיין? ווי קען עפעס האבן א כהן וואס זאל שטיין אינעווייניג אינעם היכל? והכתיב אין פסוק שטייט וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, אז קיין איינער קען נישט זיין דארטן אינעווייניג אין אוהל מועד, בשעת ווען די כהן מאכט די עבודה דארטן, ער גייט יעצט אריינגיין לפני ולפנים, ער גייט מקריב זיין דעם קטורת. די תורה זאגט מיר זייער קלאר וכל אדם לא יהיה באהל מועד, איז ווי קען איך דא האבן א כהן וואס ער זאל מיר שטיין דא אינעווייניג אינעם היכל, ווען די תורה זאגט מיר זייער קלאר קיינער קען נישט שטיין דארטן. אמר רב יהודה, זאגט רב יהודה, תני של היכל, דו מאכסט דא א טעות. דער רובד הרביעי איז נישט געווען אינעווייניג פונעם היכל נאר של היכל פונעם היכל דאס הייסט ווען איך קום ארויס פונעם היכל פיר טיילס ארויס דארטן איז יענער געשטאנען און געגאנגען מישן אבער טאקע ער זאל שטיין אינעווייניג אינעווייניג אינעם היכל בשעת ווען דער כהן גייט אריין אין קדשי קדשים אוודאי דאס קען ער נישט טון און פאר דעם וואס ס'מיינט צו זאגן איז די פערדע טייל פון ווען מ'קומט ארויס פון דעם היכל. תנו רבנן, איז די גמרא גייט יעצט נעמען דעם פסוק און צונעמען דעם פסוק און אביסל בעסער מסביר זיין, וכל אדם לא יהיה, און די ווערטער באוהל מועד איז מען נישט גורס, די תורה זאגט אונז אז קיינער זאל נישט זיין דארטן, זאגט די גמרא יכול אפילו בעזרה, וואלט דא געווען א צד צו זאגן אז די גאנצע עזרה, קיינער קען נישט שטיין דארטן, בשעת ווען דער כהן גדול גייט אריין אינעווייניג און גייט מאכן די עבודה, דאס הייסט, נישט נאר אז אינעווייניג אינעם היכל, ווי די שלחן איז געשטאנען, ווי די מנורה איז געשטאנען, אז דארט מעג מען נישט שטיין, נאר איך וואלט געהאט א צד צו זאגן, אלעס, די גאנצע עזרה, אלעס מוז זיין ליידיג, וכל אדם לא יהיה. און אויף דעם זאגט די גמרא ניין, לייגט מיר די תורה צו, תלמוד לומר באוהל מועד. דווקא די אוהל מועד, דווקא די היכל, דאס מוז זיין ליידיג. אבער די רעשט, געזונטערהייט, קען מען בלייבן דארטן. זאגט די גמרא ווייטער אין לי אלא באהל מועד שבמדבר, היות דער פסוק רעדט זיך דא פונעם משכן, ס'איז געווען דארטן די אוהל מועד, דארטן קען זיין איז געווען די הלכה אז מען קען נישט שטיין דארטן, אויף דעם איז געזאגט געווארן כל אדם לא יהיה באהל מועד. אבער שילה, די משכן שילה, וואס איז בעצם נישט די זעלבע משכן, ס'איז געמאכט געווארן פון שטיינער, נאר די יריעות פון אויבן דאס איז נאך געווען פונעם משכן, אויף די בית עולמים, די בית המקדש, מנין, פון ווי ווייס איך אז דארטן איז דא די זעלבע דין? אפשר נאר דא ביי אהרן הכהן, די ערשטע מאל דא מען גייט מאכן די משכן די עבודה, די צייט פון די מדבר, דעמאלס זאגט מען די תורה וכל אדם לא יהיה באהל מועד, אבער סתם אזוי, שילו, אדער בית המקדש, ווער זאגט אז דארטן איז אויך דא די זעלבע דין, און אויף דעם זאגט די גמרא תלמוד לומר בקודש. לייגט מען די תורה צו ניין, בקודש, דאס הייסט יעדע פלאץ וואס איז קודש, צו ס'איז געוועזן שילה, צו ס'איז געווען די בית המקדש, אלעס האט די זעלבע הלכה, אז קיינער קען נישט זיין דארטן בשעת מעשה ווען ער מאכט די עבודה. זאגט די גמרא ווייטער אין לי אלא בשעת הקטרה, וואלט איך געקענט מיינען דאס איז דווקא ווי לאנג ער גייט דא מאכן דעם קטורת, און די גמרא גייט שוין באלד אדורכרעדן ווי קומסטו בכלל דא צו רעדן פונעם קטורת בשעת מתן דמים מנין? ווי ווייס איך אז ווען דער כהן גייט יעצט ווייטער און ער גייט שפריצן דאס בלוט אינעווייניג אין קדשי קדשים פונעם פר, ער גייט נאכאמאל שפריצן דאס בלוט פונעם שעיר, שפעטער גייט ער אינעם היכל גייט ער שפריצן כנגד די פרוכת, שפעטער גייט ער שפריצן אויפן קליינעם מזבח, ווי ווייס איך אז דורך די צייטן מעג אויך קיינער נישט זיין דארטן, תלמוד לומר בבואו לכפר. דאס הייסט, ווען ס'איז נאר דא די מעשה הקטרה, ווען ס'איז נאר דא די גאנצע צייט פון די מעשה כפרה, זאלסטו וויסן קען קיינער נישט זיין דארטן. זאגט די גמרא אקעי, אבער אין לי אלא בכניסתו, תורה זאגט אונז בבואו לכפר, איז אפשר דווקא ווען ער קומט דא אריין, דעמאלס איז א פראבלעם, בכניסתו ביציאתו מנין, ווען ער קומט ארויס, דאס הייסט איינמאל ער האלט שוין אינמיטן און ער האלט שוין ביים ארויסקומען, אפשר יעצט קען איך יא אריינגיין, אפשר יעצט שוין מער נישט געזאגט געווארן דעם איסור, תלמוד לומר עד צאתו, זאגט מיר די תורה ניין, עד צאתו, ביז ער ענדיגט צו אלעס, ביז ער קומט ארויס, זאל קיינער נישט זיין דארטן. לאמיר ווייטער צונעמען דעם פסוק, וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. לערן איך פון דא, וואס איז געווען דער סדר הווידוי? כפרתו קודמת לכפרת ביתו, ערשט האט ער זיין אייגענע ווידוי, ערשט האט ער זיין אייגענע כפרה, פאר ער בעט זיך איבער פאר זיין שטוב, פאר זיין ווייב, שפעטער כפרת ביתו קודמת לכפרת אחיו הכהנים, וכפרת אחיו הכהנים, און די כפרה פון די אחיו הכהנים, קודמת לכפרת כל קהל ישראל. אמר מר, מיר האבן פריער געזאגט, אין לי אלא בשעת הקטרה, דאס הייסט ווען נישט די תורה זאל מיר זאגן בבואו לכפר, וואלט איך פארשטאנען, די פסוק געבט מיר נאר פונעם קטורת, דווקא בשעת מען מאכט דעם קטורת, דעמאלס קען קיינער נישט זיין דארטן. די אנדערע עבודות, ווי ווייס איך, האט די גמרא געזאגט אקעי ס'שטייט דאך בבואו לכפר, און אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, מאי משמע, פארוואס וואלסטו געזאגט אזא זאך? אז דו קוקסט אריין אין די תורה, עסטו זען די פסוק שטייט נאכדעם וואס עס איז שוין געווען אין קדשי קדשים פארן קטורת, עס איז שוין געווען אינעם קדשי קדשים צו שפריצן די בלוט פונעם פאר, פונעם שעיר, געמאכט די אלעס מתנות דמים אינעם היכל, און שפעטער זאגט מיר די תורה ערשט וכל אדם לא יהיה. איז פארוואס וואלסטו געהאט א צד צו זאגן די פסוק אז דאס רעדט זיך נאר פונעם קטורת און איך דארף האבן עקסטערע לימוד וואס זאגט מיר די תורה ניין ביי אלע עבודות זאלסטו וויסן קען מען נישט זיין דארט און ס'מוז זיין ליידיג פרעג איך דיר ווי קומט דא אריין די קטורת? אמר רבא, וכן אמר רבי יצחק בר אבדימי, וכן אמר רבי אלעזר, אמר קרא די תורה זאגט אונז, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. זאג איך דיר אזוי. איזהו כפרה ששווה לו, ולביתו, ולאחיו הכהנים, ולכל קהל ישראל. איז דא עפעס איין כפרה וואס יוניפייד אלעס צוזאמען? סיי די כהן האט זיך זיין כפרה, ביתו האט זיך זיין כפרה, אחיו הכהנים האבן זיך א כפרה דערמיט, כל קהל ישראל האבן זיך א כפרה דערמיט. די פאר, די בלוט. אויף דעם נישט דא כפרה צוזאמען. דער כהן גדול האט זיך זיין פאר וואס ער איז זיך מתודה פאר זיך און ביתו, פאר זיך און ביתו מיט אחיו הכהנים, כלל ישראל, זיי האבן די שעיר להשם. עס איז נישט די זעלבע זאך, עס איז נישט איין זאך וואס וכיפר בעדו און פאר יעדעם איינעם צוזאמען. דאס הייסט ס'איז סעפרעט. דער כהן מיט כלל מיט מיט די כהנים מיט זיין ווייב, זיי האבן דעם פאר, כלל ישראל האט זיך דעם שעיר להשם. דאס ווערט עס נישט א וכיפר בעדו בעד ביתו בעד כל כלל ישראל דאס האסטו נישט. איז וואס איז יא א זאך וואס איז מכפר און יוניפייד אלע צוזאמען? הווי אומר זה הקטרת הקטורת, דאס איז נאר די קטורת. די קטורת איז די איינציגסטע זאך וואס איז מכפר פאר אלע אויפן זעלבע צייט. און פאר איך וועל דא דיר זאגן אויף וואס בכלל די גאנצע קטורת איז מכפר, פרעגט די גמרא איין מינוט, איז קטורת מכפרת? קטורת איז עפעס א זאך בכלל וואס איז מכפר? אויף דעם זאגט די גמרא יא, אין. דהא תני רב חנינא, למדנו לקטורת שמכפרת, אונז האבן געלערנט פונעם פסוק אז קטורת איז מכפרת, שנאמר וויבאלד ס'שטייט אין פסוק, ויתן את הקטורת ויכפר על העם, ס'איז געווען די מגיפה וואס איז ארויסגעקומען אויף כלל ישראל, אהרן לויפט ארויס מיט די קטורת אין די האנט, און די פסוק רופט עס, ויתן את הקטורת ויכפר על העם. זע איך קטורת איז א מעשה כפרה, און דאס איז א כפרה וואס איז פאר יעדעם איינעם צוזאמען, דאס איז אז וכיפר בעדו בעד ביתו בעד כל קהל ישראל, און אויב אזוי וואלט איך געהאט א צד צו זאגן, די פסוק רעדט זיך פון אזא סארט כפרה, א כפרה וואס איז צוזאמען פאר יעדעם איינעם, און וואס איז דאס נאר די קטורת, די אנדערע זאכן ווער זאגט זיי האבן א כפרה? ווער זאגט דארטן ביי די אלע אנדערע עבודות? ווער זאגט אויף דעם געזאגט די זעלבע זאך אז וכל אדם לא יהיה באוהל מועד אז קיינער קען נישט זיין דארטן? אויף דעם זאגט מיר די גמרא בבואו לכפר לכפר יעדע זאך וואס איז די כפרה אפילו מתנת דם אויף דעם דא די זעלבע זאך אז ווען די כהן איז זיך עוסק מיט די עבודות דו מאך זיכער אז קיינער שטייט נישט דארטן. די גמרא לייגט צו, ותנא דבי רבי ישמעאל על מה קטורת מכפרת, אויף וואס טאקע למעשה איז די קטורת מכפר? אויף דעם ענטפערט די גמרא על לשון הרע, ס'איז מכפר אויף לשון הרע, יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי, זאל די קטורת וואס מ'מאכט דא במעשה חשאי, קיינער קען נישט זיין דארטן ער דארף עס מאכן אינגאנצן אליינס, דאס זאל מכפר זיין אויף לשון הרע, וואס דאס איז א מעשה בחשאי, יא איך רעד צו מיין חבר איבער א צווייטן קיינער ווייסט נישט, איך מאך עפעס א שטילע שמועס מיט מיין חבר אויף א צווייטן, יענער האט נישט קיין אהנונג אז איך רעד פון אים, ס'איז בחשאי. איז די קטורת וואס דאס איז מכפר פאר יעדעם איינעם צוזאמען, און אויף לשון הרע, אזא זאך וואלט איך געהאט א צד צו זאגן, נאר דא זאגט מיר די תורה קיינער זאל נישט זיין דארטן, אלע אנדערע וואלט איך געהאט א צד צו זאגן אויף דעם נישט, זאגט מיר די תורה בבואו לכפר. און יא, קטורת איז א זאך וואס איז מכפר, עס איז מכפר אויף לשון הרע, און דאס איז טאקע מיט דעם וואס די גמרא בלייבט.

די פלאץ וואס הייסט בין האולם ולמזבח, דאס איז די פלאץ נאך אינדרויסן אין די עזרה, פאר מען גייט אריין אינעם אולם אינעווייניג, די רויטע סטריפ דא, דאס איז די בין האולם ולמזבח. זאגט ער מיר אזוי, זאלסטו וויסן, בשעת מעשה ווען מען מאכט דעם קטורת, קען קיינער נישט שטיין דארטן, יום כיפור, כהן גדול מאכט די קטורת, קיינער קען נישט שטיין דארטן. יעצט אפשר לאמיר דא מאכן א שטיקל הקדמה אביסל בעסער מסביר זיין צו קלאר פארשטיין די קומענדיגע גמרא. ווען ס'קומט צו קטורת, בעצם איז דא דא צוויי סארטן קטורת. ס'איז דא א קטורת וואס מ'האט געמאכט אינעווייניג אינעם היכל, אזוי ווי יעדן טאג, איינמאל אינדערפרי, איינמאל נאכמיטאג. ווער האט עס געמאכט? אוודאי דער כהן גדול, ער האט אלעס געדארפט מאכן. דאס איז איין סארט קטורת וואס איז געמאכט אויף יום כיפור. שפעטער איז דא נאך א קטורת וואס ער האט געמאכט, און דאס איז געווען די ספעציעלע יום כיפור קטורת, וואס דאס איז געווען אינעווייניג לפני ולפנים, אינעווייניג אין קדשי קדשים, האט ער אריינגעברענגט מלוא חפניו אריין דארטן די קטורת. דאס הייסט, ס'דא א קטורת אינדרויסן אין די היכל, ס'דא א קטורת אינעווייניג אינעם קדשי קדשים. יעצט פאר מ'וועט ווייטער גיין, לאמיר נאך א קורצע זאך דערמאנען, ס'דא אויך בלוט וואס מ'שפריצט אינדרויסן אינעם היכל, און ס'איז דאָ בלוט, װאָס מע שפּריצט אינעװײניק אינעם קדשי-קדשים. די זעלבע זאַך, אַזױ װי בײַ קטורת איז דאָ אײנס אין דרױסן, אײנס אינעװײניק, איז דאָ די זעלבע זאַך בײַ בלוט. לגבי, און ספּעציעל, װאָס ס'איז געװען פֿאַר יום-כּיפּור, האָט מען געשפּריצט בלוט אינעװײניק אין קדשי-קדשים. דעם פּר, די בלוט פֿון דעם האָט מען געשפּריצט אינעװײניק. די שעיר, די בלוט אינעװײניק האָט מען דאָרטן געשפּריצט. דאָס הײסט, ס'איז געװען בלוט אינעװײניק אין קדשי-קדשים און בלוט אין דרױסן אינעם היכל. איז מיט דעם זאגט ער אזוי, תנן התם, פורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה, בשעת ווען מען גייט דא מאכן דעם קטורת, קען קיינער נישט שטיין בין האולם ולמזבח. אמר רבי אלעזר, זאגט רבי אלעזר, לאמיר דיר געבן דא א כלל, דו זאגסט מיר א דין, קיינער קען נישט שטיין דארטן, איז דאס אייביג אזוי? איז דאס אין יעדן פאל אזוי? זאגט ר' אלעזר ניין, לא שנו אלא בשעת הקטרה דהיכל, ווען איז דאס געזאגט געווארן אז קיינער קען נישט שטיין אינדרויסן בין האולם ולמזבח, דאס איז נאר ווען איך מאך דעם קטורת אינעווייניג אינעם היכל, דארט ווי די מנורה שטייט, ווי די קליינע מזבח שטייט, ביי יענע קטורת האט קיינער נישט געקענט זיין אינדרויסן בין האולם ולמזבח. אבל בשעת הקטרה דלפני ולפנים, אבער בשעת ווען דער כהן גדול גייט מקריב זיין דעם דעם קטורת פון לפני ולפנים, דעמאלס מהיכל פרשי, אבער בין האולם ולמזבח לא פרשי, דעמאלס נאר אינעם היכל האט מען נישט געמעגט שטיין, אבער אינדרויסן בין האולם ולמזבח, דארט מעגסטו יא שטיין. רבי אלעזר איז מסביר אזוי, זאגט רבי אלעזר אזוי, איך האב מורא אז דו וועסט שמעקן דעם געשמאקן שמעק פונעם קטורת, ס'וועט דיך גליסטן און דו וועסט וועלן אריינגיין, זאגט רבי אלעזר אזוי, אז מען מאכט די קטורת אינדערויסן אינעם היכל, מוזטו זיין איין לעוועל ווייניגער ווי דארטן, דאס הייסט איין סטעפ אוועק מוזטו זיין, מאך זיכער בין האולם ולמזבח דו שטייסט נישט דארטן, כ'האב מורא דו וועסט צוקומען וועסט אריינגיין, תורה זאגט אונז קיינער קען נישט זיין דארטן בשעת מעשה, אויב מאכסטו אבער דעם קטורת אינעווייניג לפני ולפנים, זאגט ער ווייטער, איין סטעפ אוועק דארפסטו זיין, זיי נישט אינעווייניג אינעם היכל, אבער בין האולם ולמזבח צוויי לעוועלס אוועק, אויף דעם זאגט רבי אלעזר דא מוזטו שוין נישט זיין, בין האולם ולמזבח, געזונטהייט קענסטו שטיין אויב די קטורת ווערט געברענגט אינעווייניג אין קדשי קדשים. איז מיט דעם כלל גייט די גמרא יעצט פרעגן א קשיא, פרעגט די גמרא אזוי, מתיב רב אדא בר אהבה, פרעגט רב אדא בר אהבה א קשיא פון א ברייתא, ואמרי לה כדי, ס'איז דא אנדערע וואס זאגן די אמורא כדי האט עס געזאגט, אדער אנדערע טייטשן כדי כאילו, ס'איז אן אנאנימוס קיינער ווייסט נישט פון וואו ס'קומט, אבער אזוי לערנט מען, אזוי פארשטייט מען, און ער גייט יעצט ברענגען א ברייתא, וואס די ברייתא זאגט מיר ערשט א דין, און צו ריענפארסן די דין, זאגט מיר די ברייתא נאך, אקעי, לאמיר דיר נאך ברענגען דא א חילוק אויכעט, און לאמיר דאס ערשט לערנען, שפעטער וועמיר עס בעסער פארשטיין, זאגט ער אזוי, די ברייתא זאגט אונז, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, כשם שפורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה, אזוי ווי דו פארשטייסט, אז בשעת מען האט געמאכט דעם קטורת, קענסטו נישט שטיין בין האולם ולמזבח, כך פורשין, די זעלבע דין איז אויך דא נאך ערגעץ אנדערשט, בשעת מתן פר כהן משיח, ביי א ספעציעלע קרבן וואס הייסט כהן פר כהן משיח, אדער פר העלם דבר של ציבור, ושעירי עבודת כוכבים, דאס הייסט דאס זענען געווען ספעציעלע קרבנות, וואס ביי זיי די מתנת דם איז אויך געווען אינעווייניג אינעם היכל, זאגט מיר רבי יוסי זאלסטו וויסן ביי די דריי קרבנות מאך זיכער קיינער שטייט נישט אינדרויסן בין אולם ולמזבח, אזוי ווי ביי קטורת קען שטיין קען קיינער נישט שטיין אינדרויסן בין אולם ולמזבח, ביי די דריי שפעציעלע קרבנות וואס מען שפריצט אלע דארטן אינעווייניג אינעם היכל מאך זיכער קיינער שטייט נישט אינדרויסן בין אולם ולמזבח, ער מאכט נאר א צושטעל אז אזוי ווי ביי קטורת שטייט קיינער נישט אינדרויסן ביי די דריי קרבנות אויך קיינער קען נישט שטיין אינדרויסן, און די ברייתא גייט ווייטער. זאגט מיר די ברייתא, ווייל ביז יעצט ווייס איך דאך נאך נישט וועלכע קטורת עס רעדט, זאגט מיר די ברייתא, הא מה מעלה יש בין היכל לבין אולם ולמזבח, איז דא עפעס א מעלה פונעם היכל איבער די פלאץ וואס הייסט בין האולם ולמזבח, זאגט מיר די ברייתא יא, אלא שבהיכל פורשים בין בשעת הקטרה, אינעם היכל אינעווייניג, דארטן קען איך נישט שטיין, סיי בשעת הקטרה, דאס הייסט ווען מען גייט מאכן דעם קדשי קדשים אינעווייניג א קטורת דארטן, ובין שלא בשעת הקטרה, און רש"י איז מסביר וואס מיינט שלא בשעת הקטרה, נישט אויף א צייט וואס מען טוט גארנישט, נאר שלא בשעת הקטרה מיינט בשעת ווען מען שפריצט דאס בלוט אינעווייניג אין קדשי קדשים. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אזוי, זאגט ער מיר, שבהיכל פורשים אינעם היכל קען איך נישט שטיין דארטן בין בשעת הקטרה, וועלכע סארט קטורת? לפני ולפנים. און אויכעט ובין שלא בשעת הקטרה, בשעת ווען איך שפריץ דאס בלוט לפני ולפנים, קען איך נישט שטיין אינעם היכל. אין אנדערע ווערטער, סיי ווען איך גיי ברענגען דעם מתנת דם, סיי ווען איך גיי מאכן דעם קטורת אינעווייניג לפני ולפנים, קען איך נישט שטיין אינעווייניג אינעם היכל. לאמיר ווייטער גיין מיט די ברייתא, זאגט מיר די ברייתא אבער, ומבין אולם ולמזבח, די פלאץ אבער אינדערויסן, קודם לכן מבין אולם ולמזבח, אין פורשים אלא בשעת הקטרה. דארטן, נאר בשעת הקטרה לפני ולפנים קען איך נישט שטיין דארטן. אין אנדערע ווערטער, זאגט ער מיר אזוי. בשעת מאכן דעם קטורת לפני ולפנים קען איך נישט שטיין אינדרויסן בין אולם ולמזבח, אז איך גיי מאכן דעם דם לפני ולפנים קענסטו שטיין בין אולם ולמזבח דאס איז נישט קיין פראבלעם, אבער בשעת מעשה ווען דו מאכסט דעם קטורת לפני ולפנים מאך זיכער קיינער שטייט נישט בין אולם ולמזבח ווייל די קטורת, ניין ניין ניין קיינער מעג נישט שטיין דארטן. דאס הייסט, איך האב דא א קטורת וואס מען מאכט לפני ולפנים, און זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן, קיינער קען נישט שטיין אינדרויסן בין אולם ולמזבח. און אויב אזוי לכאורה האב איך דא יעצט א פראבלעם. די ברייתא זאגט מיר, אזוי ווי בשעת ווען איך מאך דעם קטורת לפני ולפנים, קען קיינער נישט שטיין אינדרויסן, קיינער מעג נישט שטיין בין אולם ולמזבח, אזוי איז אויך ביי די דריי קרבנות, קען קיינער נישט שטיין אינדרויסן בין אולם ולמזבח. וואס זעה איך פון דא? לכאורה א גרויסע קשיא פאר רבי אלעזר. דו רבי אלעזר האסט מיר דאך געוואלט זאגן אז אייביג בין איך איין סטעפ אוועק פון וואו איך מאך דעם קטורת. דא זעה איך אבער מען מאכט דעם קטורת לפני ולפנים, און נאכאלץ קען איך נישט שטיין בין האולם ולמזבח וואס דאס איז צוויי פאזישאנס אוועקגערוקט. און לכאורה שטימט עס נישט מיט רבי אלעזר. און פאר דעם פרעג איך דיר רבי אלעזר, ווי קענסטו מיר זאגן א כלל אז איך דארף אייביג אוועק גיין איין פאזישן, ווען דא זע איך קלאר איך מאך דעם קטורת לפני ולפנים און איך קען נישט שטיין בין האולם ולמזבח. און אויף דעם זאגט די גמרא ווייסטו וואס, ביסט גערעכט, מען דארף אביסל אנדערש לערנען. איז לאמיר נאכאמאל אויספירן די קשיא דא, זאגט ער אזוי, בשעת הקטרה מיהא פרשי, בשעת הקטרה מוז איך אבער אוועק גיין, מאי לאו בשעת הקטרה דלפני ולפנים, לכאורה רעדט מען דא פון א הקטרה וואס איז לפני ולפנים, און איך זאג דיר רבי איד, דו דארפסט אוועק גיין בין האולם ולמזבח, זעה איך דא אז אפילו בשעת הקטרה וואס איך מאך לפני ולפנים, מוז איך ארויס גיין פון בין האולם ולמזבח, דאס זענען צוויי פאזישאנס אוועק געריקט, און לכאורה איז דאס א קשיא אויף רב אלעזר. זאגט די גמרא לא, בשעת הקטרה דהיכל, דו מאכסט דא א טעות. ווען רבי יוסי האט צוגעשטעלט די דריי קרבנות האט ער צוגעשטעלט צו קטורת, האט ער נישט געמיינט די קטורת לפני ולפנים, ער האט געמיינט די קטורת וואס געשטעט אינעווייניג אינעם היכל, און ער זאגט דיר אזוי, אזוי ווי די קטורת וואס געשעט אינעם היכל מאכט אז איך זאל מוזן ארויסגיין בין האולם ולמזבח, אזוי אויך די דריי קרבנות, ווען איך שפריץ די בלוט אינעווייניג אינעם היכל, מוז איך ארויסגיין בין האולם ולמזבח. נאר וואס, איך דארף האבן א הסבר יעצט, וואס איז די סוף פון די ברייתא? די ברייתא זאגט מיר, איז דא א חילוק צווישן די היכל, ביין אילן ועל המזבח? זאגט מיר די ברייתא יא ס'איז דא א חילוק. און וואס איז די חילוק, וועל איך דיר מסביר זיין אזוי, אז פונעם היכל מוז איך ארויסגיין אין צוויי סינעריאוס, אדער ווען איך גיי שפריצן דאס בלוט אינעווייניג אין קדשי קדשים, מאכט דאס אז איך מוז ארויסגיין פונעם היכל, אדער ווען איך מאך דעם קטורת אינעווייניג אינעם היכל, מאכט דאס אז איך מוז ארויסגיין פונעם היכל. דאס הייסט צוויי זאכן מאכט מיך אז איך מוז ארויס גיין פונעם היכל, סיי ווען איך מאך דאס בלוט אינעווייניג אין קדשי קדשים, און סיי ווען איך מאך דעם קטורת אינדרויסן אינעם היכל. מה שאין כן בין האולם ולמזבח איז נאר דא איין זאך וואס שטופט מיך ארויס פון דארטן, און דאס איז מיין קטורת וואס איך מאך אינדערויסן. און דא זאג איך דיר דאס איז דא א חילוק צווישן די היכל מיטן אולם ולמזבח. היכל איז דא צוויי זאכן וואס שטופן מיך ארויס פונעם היכל, סיי די דם וואס איך מאך לפני ולפנים און אויך די קטורת וואס איך מאך אינעם היכל. די אולם ולמזבח איז נאר דא איין זאך וואס שטופט מיך ארויס פון דארטן, און דאס איז אז איך מאך די קטורת אינדרויסן אינעם היכל. און דאס וועט זיין די הסבר יעצט און קיין קשיא אויף רב אלעזר וועל איך נישט האבן. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, אי הכי הא מעלה? איין מינוט, דו זוכסט מיר דא א מעלה און דו כאפסט אן אזוי, וועלכע צוויי זאכן שטופט מיך ארויס פונעם היכל, די דם פון קדשי קדשים און די קטורת פון אינדערויסן? און אויף דעם פרעג איך דיר איין מינוט, ותו לא, מער ווי דאס האסטו נישט, איך האב דאך אסאך א בעסערע זאך פאר דיך, וואס האב איך פאר דיך? והא איכא הא מעלה? דאילו מהיכל פרשי בין בשעת הקטרה דידיה ובין בשעת הקטרה דלפני ולפנים. אז דו זוכסט צוויי סינעריאוס וואס שלעפט דיך ארויס און איך זאג דו מוזט ארויס גיין פונעם היכל, זאג איך דיר אקעי, אז דו מאכסט דעם קטורת לפני ולפנים מוזטו ארויס גיין פונעם היכל, אז דו מאכסט דעם קטורת אינדרויסן אינעם היכל דארפסטו ארויס גיין צונעם היכל. מה שאין כן ואילו מבין האולם ולמזבח לא פרשי אלא בשעת הקטרה דהיכל. מה שאין כן אז דו זאלסט מוזן ארויסגיין בין האולם ולמזבח איז נאר דא איין סיבה אז איך מאך די קטורת אינדערויסן. אין אנדערע ווערטער זאגט ער אזוי, אז דו זוכסט א סענאריע וואס שלעפט דיך ארויס, וואס שטופט דיך ארויס פונעם היכל, זאג איך דיר קוק, קוק אין די קטורת אליינס, אז איך מאך די קטורת לפני ולפנים, קען איך בלייבן אינעם היכל? ניין. אז איך מאך דעם קטורת אינדרויסן אינעם היכל, קען איך בלייבן אינעם היכל? אויכעט ניין. אז איך מאך דעם קטורת אינדרויסן אינעם היכל, דארף איך ארויסגיין בין האולם ולמזבח? יא. דאס הייסט, פאר צוויי סיבות, די קטורת לפני ולפנים, און די קטורת אינדרויסן שטופט מיך ארויס פונעם היכל. מה שאין כן מוזן ארויסגיין בין האולם ולמזבח איז נאר איינס ווען איך מאך די קטורת אינדרויסן אין די היכל. איז אויב אזוי פרעג איך דיר, פארוואס קומסטו מיט אזא אינטערעסאנטע סינעריאו זאגן, וועלכע צוויי סיבות נעמען דיך ארויס פונעם היכל, דאס איז די קטורת אינדערויסן, און די דם לפני ולפנים, בלייב אין איין שורה, בלייבן רעדנדיג נאר פונעם קטורת. אז איך מאך די קטורת לפני ולפנים, אדער איך מאך די קטורת אינעווייניג אינעם היכל, מוז איך ארויסגיין פונעם היכל. און דו ווילסט וויסן אין וועלכן איין פאל מוז איך ארויסגיין בין האולם ולמזבח, דאס איז אז איך מאך דעם קטורת אינדערויסן אינעם היכל. פארוואס דארף איך דא אריינמישן דעם דם וואס רעדט זיך אינענווייניג לפני ולפנים און זאגן דאס איז מיינע צוויי וועגן? ניין, אינעם קטורת אליינס קען איך ברענגען צוויי וועגן, וואס איך וועל מוזן ארויסגיין בין האולם ולמזבח איז דא איין וועג, און ארויסגיין פונעם היכל האב איך צוויי וועגן. און אויף דעם ענטפערט די גמרא, הא קתני, דו ביסט גערעכט דיין טענה איז א מורא'דיגע טענה, און דאס איז באמת וואס שטייט דא אין טאקע אין די ברייתא. און מען דארף טוישן אביסל די ברייתא, דאס הייסט אזוי, און איך וועל דיר זאגן אזוי, אלא שבהיכל, פונעם היכל זאג איך דיר דארף מען ארויסגיין פורשין בין בשעת הקטרה, בין בשעת הקטרה וואס געשעט אינעם היכל, ובין שלא בשעת הקטרה מיינט מען נישט צו זאגן דם, ניין שלא בשעת הקטרה מיינט שלא בשעת הקטרה אינעם היכל, נאר די הקטרה וואס געשעט אינעווייניג אין קדשי קדשים. וואס הייסט זאג איך דיר אזוי, אין די צוויי פעלער, די געפעל, די קטורת וואס געשעט אינעם היכל און נישט אינעם היכל, דאס מיינט נישט יעצט דם, נאר מיינט די קטורת וואס געשעט אינעם קדשי קדשים, די צוויי טרייבן מיך ארויס פון די היכל אליינס. ומבין האולם ולמזבח, אבער פון בין האולם ולמזבח איז נאר דא איין סיבה ארויסצוגיין, אין פורשים אלא בשעת הקטרה, דאס איז נאר ווען איך מאך דעם קטורת אינדערויסן אינעם היכל. און דאס איז טאקע וואס די ברייתא זאגט מיר. אבער ווייטער א קשיא פרעגן אויף רבי אלעזר? דאס האב איך נישט. ווייל אוודאי אז איך מאך דעם קטורת לפני ולפנים, דארף איך נישט ארויסגיין בין האולם ולמזבח. די איינציגסטע פלאץ וואס איך מוז ארויסגיין איז פונעם היכל אליינס. ווען מוז איך יא ארויסגיין בין האולם ולמזבח? דאס איז נאר אז איך מאך דעם קטורת אינדרויסן אינעם היכל. נאר די גמרא פרעגט נאך צו איין קשיא, נאר פרעגט די גמרא, והא איכא הא מעלה, די זעלבע מעלה ווי דו האסט מיר יעצט דערמאנט, אז צוויי סיבות טרייבן מיך ארויס פון א היכל, איין סיבה טרייבט מיך ארויס בין האולם ולמזבח, האסטו געזאגט, ווענדט זיך ווי איך מאך דעם קטורת, אויף דעם פרעגט ער די זעלבע זאך קען איך דאך זאגן ביים דם אויכעט, דאילו מהיכל פרשי בין בקדושה דידיה, בין בקדושה דלפני ולפנים, ואילו מבין האולם ולמזבח לא פרשי אלא בקדושה דהיכל. די בקדושה מיינט דא די דם ווי רש"י זאגט. פרעגט א פשוט'ע קשיא. און ער זאגט אזוי. אז אויב דו ביסט מיר מסביר אז פונעם היכל ווער איך ארויסגעטריבן, סיי פאר'ן קטורת וואס געשעהט אינעווייניג, און סיי פאר'ן קטורת וואס געשעהט אינדערויסן, מה שאין כן בין האולם ולמזבח ווער איך נאר ארויסגעשטופט, טאמער איך מאך די קטורת אינדערויסן, פרעג איך דיר, מאך די זעלבע זאך מיט'ן דם אויכעט? די דם געבט מיר צוויי סיבות ארויסצוגיין פונעם היכל, און איינס ארויסצוגיין פון בין האולם ולמזבח. אז איך מאך די דם לפני ולפנים, אדער איך מאך די דם אינדערויסן אינעם היכל, דאס איז א סיבה ארויסצוגיין פונעם היכל. אז איך מאך דעם דם אינעם היכל, איז דאס א סיבה ארויסצוגיין בין האולם ולמזבח. נו, אויב אזוי די זעלבע חילוק וואס דו האסט געמאכט אינעווייניג אינעם קטורת, מאך די זעלבע חילוק אינעווייניג ביים דם. און וואס כאפסטו מיט קטורת, רעד פונעם דם. און אויף דעם זאגט אים אמר רבא, זאגט רבא, שם פרישה אחת היא. דאס איז די זעלבע זאך. יא, איינמאל רעדט מען פון קטורת, איינמאל רעדט מען פון דם, דאס איז די זעלבע זאך, עס איז די זעלבע געדאנק. היכל געבט מיר צוויי סיבות ארויסצוגיין, צו איך מאך עס אינעווייניג קדשי קדשים, צו איך מאך עס אינעם היכל. מה שאין כן בין האולם ולמזבח געבט נאר איין סיבה ארויסצוגיין, אז איך מאך עס אינדערויסן אינעם היכל. און דאס געשעהט סיי ביי קטורת און סיי ביי דם. אבער איבער'חזר'ן צוויי מאל איינמאל פאר קטורת איינמאל פאר דם דאס דארף איך נישט טון, פארדעם בלייב איך און איך רעד נאר פון די קטורת. אבער פאר דעם זאג איך דיר ווייטער, ווען רבי יוסי האט מיר צוגעשטעלט און האט געזאגט די דריי קרבנות, זיי זענען אזוי ווי די קטורת, האט ער אוודאי געמיינט די קטורת וואס מען מאכט אינעם היכל. אזוי ווי די קטורת וואס איך מאך אינעם היכל, מיינט אז איך מוז ארויסגיין בין האולם ולמזבח, איז דאס אויך מיט די דריי קרבנות, וויבאלד איך שפריץ זייער בלוט אינעם היכל, מוז איך ארויסגיין בין האולם ולמזבח. אז איך גיי עפעס מאכן אין קדשי קדשים, שטופט מיך דאס ארויס פון בין האולם ולמזבח, דאס אוודאי נישט, שטימט עס זייער גוט מיט רבי אלעזר, און אלעס איז זייער פיין און וואויל.